בית חלקים משיחת יוד שבט תשט"ו דערפון איז דאך פארשטאנדיג אז אז אויב מען זעהט אז ס'דא א מקום מיוחד אדער א זמן מיוחד וואס מ'איז להוט אין א אין א ענין מיוחד וואס איז ניט אויסגעהאלטן על פי תורה, איז דעמאלטס אויב מען זאל דאס איבערברעכן איז קען דאס זיין נוגע בכמה וכמה עניינים און ס'קען זיין נוגע לכמה וכמה שנים וזמנים. צווישן די עניינים וואס די מדינה איז ניט אויסגעהאלטן איז אט דער ענין אז וואס בטרם ידע הנער קרוא וכתוב דאס איז נאך איידער ער גייט ארויס צו עפעס וואס א שייכות הייבט מען אים אן גלייך פארזארגן מיט א תכלית און דווקא אזא א תכלית א הכנה וואס זאל זיין אויסגעהאלטן על פי חשבון פון א מח גשמי, וואס במילא איז דאך דאס ווייזט זיך אויס אז על פי זה דארף מען אפגעבן א חלק חשוב פון זיין צייט אויף לימודים חיצוניים, אויף לימודי חול, און אויף הנהגות אין די וועגן וואס רייסן עם אפ פון הנהגות התורה און פארטונקען עם

וואס דבר הפשוט איז דאך אז דאס איז על פי תורה האט עס נישט קיין ארט, ווארום די משנה פסקנט דאך אפ א בן עשרים לרדוף ווען דארף מען נאכיאגן זיך אין עניינים פרנסה הייבט זיך אן פון בן עשרים במילא דארף מען האבן די הכנה המתאמת לזה אין א זמן קצר לפני זה,

נעמט מען צו פון לימודי קודש, און דאס הייבט זיך אן פון א גיל רך ביותר, גאר פון די פריסטע יארן, און דערנאך איז דאך ווערט דאך דאס א הרגל ביי דעם נער ונערה, איז אפילו ווען זיי הייבן שוין אן פארשטיין טיפער דעם ענין, און זיי טראכטן זיך איין אז דאס וואס די תורה זאגט אז אין אדם יודע במה משתכר,

מצד דעם צוגאנג איז דאך פארשטאנדיג אז ס'האט לגמרי קיין ארט ניט אנהייבן גרייטן א תכלית פון קינדווייז אויף, ווארום דאס איז דאך א דבר ברור אז די צייט נעמט מען ביי אים צו פון לימודי קודש, פון לימודים פון וועלכע אויף זיי שטייט כי הם חיינו ואורך ימינו, דעם תועלת וואס ער וועט האבן פון די לימודים איז דאך א ספק גדול ביותר, ובפרט נאך אז ס'שטייט דאך לא לחכמים לחם. דערפון איז אויך פארשטאנדיג אז אויב אט דאס וואלט מען געקאנט איבערברעכן און דווקא אין דער מדינה וואס אין דערויף איז מען מושקע,

אנקעגן וואס זאג איך דאס אז ס'וואלט געווען א גלייכע זאך ווען מ'קען פועלן ביי בחורים אז זיי זאלן זיך מפריש זיין פון ענייני העולם, איך מיין נישט פון אכילה ושתיה, נאר פון די הנחות העולם וואס זיי גייען אויך אריין אין כלל וואס דער רבי זאגט אין מאמר אז דאס אין בהם ממש, דאס איז הנחת העולם פון טראכטן וועגן א תכלית, און דאס רעד איך ניט וועגן אזענע וואס זיינען אלט דרייצן יאר צו פערצן יאר צו פופצן יאר ווארום דעמאלט דארף מען דאס דורכארבעטן די עבודה מיט זייערע עלטערן, אבער אט די וואס זיינען שטיין שטייען שוין על רגליהם הן זיי זיינען שוין אליין פוסקים אויף זיך אז מען זאל ביי זיי פועלן אז לכל הפחות אויף עטליכע יאר זאל מען אויפהערן טראכטן וועגן א תכלית, און וואס וועט זיין נאך דערויף אז ער וועט ארויס פון ישיבה צו בכלל פון ד' אמות של תורה, פון וואס וועט ער מפרנס זיין בני ביתו, און מען זאל זיך אריינווארפן אין לימוד התורה אן חשבונות און אן תכלית. און אויב אפילו דאס איז שווער צו פועלן אויף א זמן ארוך ביותר, זאל מען דאס ביי זיך פועלן אויף א פאר יאר, און דערנאך איז בטוח אט דער וואס זן ומפרנס לכל, אז אויב אפילו מען וועט אים ניט צושטעלן קיין פארטיגע וועג און צינור, דורך וועלכע ער זאל אים זן ומפרנס זיין, וועט זיך דער אייבערשטער איינקערן, און אפשר נאך בעסער בשעת ס'וועט זיין דער צינורו של הקדוש ברוך הוא אז ער וועט אים צושטעלן פרנסתו ופרנסת בני ביתו בזמן המתאים ובאופן המתאים, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז ס'זאל זיין בחורים מתנדבים וואס זאלן זיך זעצן און לערנען כל היום וכל הלילה אחוץ די זמנים וואס מען דארף האבן לבריאות הגוף לאכילה שתיה ושינה אדער טיול אט דאס וואס מען דארף האבן לבריאות הגוף און די אנדערע זאכן און די אנדערע די איבעריגע צייט זאל מען נישט טראכטן מה יאמרו הבריות און מען זאל נישט טראכטן אפילו וואס וועלן זאגן די עלטערן, און מען זאל אפילו ניט טראכטן וואס וועט ער זיך אליין זאגן ווען ער וועט זיך כאפן, ביי וואס וועט ער זיך איינארדענען ווען ער וועט ענדיגן אט א דעם לערנען, זאל ער האבן בטחון אין דעם אייבערשטן אז ביים אייבערשטן איז הכל מן המוכן,

אויף לערנען לימודים שיש בהם תכלית, איז אט א דעמאלט תבא עליהם ברכה און דער אייבערשטער איז א בטוח אז וויבאלד אז ער האט געזאגט אז אם בחוקותי תלכו שטייט דאך אין ספרא שתהיו ניט לומדים תורה נאר וואדען עמלים בתורה איז אָט דעמאָלט, ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה, ביז וואַנעט אַז ס'וועט זיין, אַלץ וואָס מע דאַרף וועט מען באַקומען, און ווי ס'שטייט אין ספרי אַז דעמאָלט איז זיין כלאו חיטים ככליות, אַז ס'וועט זיין נאָך בתוספת הצלחה אַסאַך מערער ווי אָן דער הנהגה, וועט זיכער דער אייבערשטער האַלטן אָט אַ די הבטחות.